דער פעימאס פינעווער אלבערט איינסטין האט געזאגט, אימעדזשענעישאן איז מאר אימפארטענט דען נאלידזש. נאלידזש, ידיעות, איז זייער וויכטיג, אבער אימעדזשענעישאן טראגט א מענטש אסאך ווייטער. א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון קאמפעס. אונז זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפעס פאדקעסט צו שערן טיפס פאר נעוויגעישאן פאר יעדע סיטשועישאן. ביסטו א פינעווער? דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. פאר די וואס האלטן נישט מיט יעדע עפיזאד, אנגעהויבן פון פאדקעסט נאמבער סעווענטי טו, האמער אנגעהויבן ענעלייזן וואך נאך וואך די ניין פערסאנעליטי טייפס פון מענטשן, דאס איז די שיטה וואס רופט זיך אניאגרעם. אויב ביסטו יעצט אריינגעפאלן דא וואלט איך דיר רעקאמענדעד צוריקצוגיין קודם צו נאמבער סעווענטי טו, ווייל די וואך גיימער זיך באקענען פון די נאנט מיטן פינעווער. טייפ פייוו, וואס רופט זיך די אינוועסטיגעיטער. די פירער האמער געזען לעבט אין זיין הארץ. די פינעווער פון די אנדערע זייט לעבט אין זיין מח. די פינעווער איז א מענטש וואס איז א טראכטער, א פילאזאף, יעדע זאך וויל ער פארשטיין און ארויסהאבן. בוקס, ענסייקלאפידיעס, היינט קען עס מיינען יוטוב קליפס, זענען זיינע בעסטע פרענדס. ער איז הונגעריג פאר אינפאו. אויף לשון קודש וואלט מען עס גערופן אן אוהב חכמה. זיין קוועשן איז אלעמאל, Why? How? אדער גאר, ווער זאגט? אפשר פארקערט? א פינעווער שטייט ווי אן אוטסייד בייסטענדער, אינדרויסן פון סאסייעטי, ער נעמט נישט קיין עקטיוו ראול דערין, ער שטייט פון דרויסן און ענעלייזט וואס גייט דא פאר, וויאזוי ארבעט עס. נאכן הערן דעם היינטיגן פאדקעסט וועט ער אפשר טרייען צוצומעטשן די ריכטיגע אנעאגרעם טייפ צו די מענטשן וואס דרייען זיך ארום אים, און טאקע וועגן דעם זענען זיי אפטמאל אינדרויסן פונעם סאושעל סירקל, זיי האבן נישט צופיל חברים, זענען צוריקגעצויגן, שעמעוודיג, און פילן זיך קאמפארטעבל נאר אין זייער אייגענע מח אדער אין בוקס. פינעווערס בדרך כלל האלטן זענען קלוגער און טיפער ווי די מענטשן ארום זיי, און אסאך מאל זענען זיי אפילו גערעכט, וויאזוי האט יענער געזאגט, א גרויסע קונץ אז ער איז א תלמיד חכם, אז ער האט געלערנט קען ער, נאך אלעם אז מען לערנט קען מען מער, אבער פון די אנדערע זייט קענען זיי אסאך מאל, אזוי ווי יעדע זאך, גיין צו אן עקסטרים, און זיך אנקלעבן אין מאדנע און ווילדע שיטות אדער קאנספירעסיס. און דאס מאכט זיי נאך פילן מער פרעמד און אפגעפרעגט פון זייער ארום און ארום. אין אסאך עריעס קומט זיי צוניץ זייער נאלידזש און קעיפעביליטיס צו צונעמען זאכן זייער שטארק. אין די ביזנעס וועלט קענען זיי זיין געלונגענע קאמפיוטער פראגרעמערס און אויפקומען מיט סופער דזשיניעס פראגרעמס. אין די סייענטיפיק ווארלד וועלן זיי זיין געלונגענע סייענטיסטס און פארשערס. זיי האבן די סקילס צו צונעמען קאמפליקעיטעד איידיעס און עס מסדר זיין מיט א מורא'דיגע קלארקייט. גרויסע ברעיקטרוס אין סייענס אדער טעקנאלעדזשי קומען פון פינעווערס, און נישט נאר אדאנק זייער נאלעדזש און חכמה, נאר אפשר נאך מער וועגן זייער שטארקע כח פון אימעדזשינעישן, און ווי דער פעימאס פינעווער אלבערט איינסטין האט געזאגט, אימעדזשינעישן איז מאר אימפארטענט דען נאלעדזש. נאלעדזש, ידיעות, איז זייער וויכטיג, אבער אימעדזשינעישן טראגט א מענטש אסאך ווייטער. פאר אונז גייען מיר ווייטער, לאמיר טון וואס דער פינעווער טוט א גאנצן טאג, לאמיר פארשטיין דעם פינעווער, פארוואס טאקע וויל ער אלעס פארשטיין? דער פינעווער האלט אז כדי צו זיין סוקסעספול אין לעבן, מוז ער קודם פארשטיין און ארויסהאבן די זאך הונדערט פערסענט, ער פילט אז ער איז נאר סעקיורד אויב ער פיגערט עס אויס שכל'דיג, וועגן דעם פאר יעדע מאוו וואס ער טוט, העט ער קודם סטאדיען די גאנצע סאבדזשעקט און זיכער מאכן אז ער פארשטייט וויאזוי די זאך ארבעט, דאס מאכט אים פילן אין קאנטראל פון די סיטועשאן.

וועלט. אין די עכטע וועלט שפירט ער זיך שוואכער ווי א צווייטן, און וועגן דעם לויפט ער צום עולם המחשבה וואס אונז רוף מיר. אין די פראקטישע וועלט פילט ער אז ער האט נישט די זעלבע סקילס צו זיין סוקסעספול און אויפטון למעשה. ער האט א געוויסע פער צו זיין אין די ספאטלייט רעדן צו מענטשן. וועגן דעם ציט ער זיך צוריק אין זיין וועלטל פון איידיעס און אינטעלידזשענס, וואס דארט פילט ער יא אז ער איז ידו על העליונה. קלוגשאפט קען מען אפשר מעסטן אין איי קיו, און נישט יעדער פינעווער מוז זיין קלוג, אבער אלע פון זיי האבן א דרייוו צו זוכן נאלעדזש, און ליינען, עקספערימענטן, און אריינטראכטן אין די סאבדזשעקט וואס אינטערעסירט זיי. איין פינעווער קען פשוט זיצן שעות צו צונעמען א מאשין און אויספיגערן אלע שטיקלעך וויאזוי ס'ארבעט, א צווייטער פינעווער פירט דורך עקספערימענטס אויף זיין נייע פעטענט, און א דריטער סטאדיט און זוכט צו סאלוון די מיסטריעזע סיקרעט פונעם אייבערשטנ'ס בריאה. העלטי פינעווערס זענען א ברכה פאר די וועלט, זיי קומען אויף מיט גראונד ברעיקינג איידיעס און פיגערן אויס טאטעלי נייע מהלכים וואס טוישט די וויו און די אפראוטש צו א סאבדזשעקט, זיי לעבן אין ריעליטי, זיי זענען די עקספערטס אין זייער פיעלד און זיי טוען עס פונקטליך, פראפעשענעל און מסודר ביז די לעצטע דיטעיל. אבער אזוי ווי מיט יעדע פון די אניאגרעם טייפס איז דא העלטי און אנהעלטי, נישט אזעלכע איידיעל פינעווערס, קענען ווערן אפגעריסן פון ריעליטי און בלייבן סטאק אין זייער אייגענע מח. פינעווערס קענען האבן שוועריקייטן מיט עמאושענס, ווייל זיי לעבן צו שטארק אין מח, געבן זיי נישט קיין שטארקע פאוקעס פאר פילינגס, און זיכער ווילן זיי עס נישט ארויסווייזן פאר אנדערע מענטשן, און ס'קען זיי זיין שווער צו האבן חברים און זיך עפענען. אסאך מאל העלן זיי לעבן א דאבל לייף און באהאלטן וואס זיי פילן און האלטן אמת'דיג. עקסטרים פינעווערס טרעפן זיך פארכאפט אין ספיקות און סתירות אן קיין וועג ארויס, און זיי ווערן צוגעצויגן צו די מאוסט עקסטרים וויוס און שיטות וואס נאר זיי פארשטייען. זיי האלטן זיך קלוגער פון די גאנצע וועלט, אבער זענען ברוגז און פארביטערט אז מען ריעלייזט נישט ווי גערעכט זיי זענען, און זיי טרעפן זיך אויסגעשפילט פון סאסייעטי. פאר אונז גיימער ווייטער ביסטו א פינעווער? נו לאמיר הערן אין די קאמענט סעקשאן צו דו ביסט מסכים אז אונז האמיר דיר גוט אפגעלערנט. אפשר האלטסטו אז נישט? און אוואדע פארגעס נישט, מאך נישט אליין אפ וואס דו ביסט. אויב ווילסטו טאקע זיין זיכער, נעם דעם טרואיטי טעסט, וואס אונז לייגן מיר מיט נעבן די היינטיגע פאדקעסט אין א לינק, און דאס העט דיר העלפן אידענטיפייען וואסערע טייפ דו ביסט באמת, און וויאזוי דו קענסט בענעפיטן דערפון. יעצט לאמיר זען וואס קען דער פינעווער טון צו וואקסן און ווערן א בעסערע פינעווער. אין ארדער נישט צו בלייבן פארכאפט נאר אינעם מח, איז גוט צוריקצוברענגען די awareness צו די פרעזענט מאמענט. כאפן א שפאציר, טוען פיזיקל ווארק, און קאנעקטן מיט אנדערע מענטשן, צוריקצוקומען ווי מען זאגט אויף די וועלט. געדענק מיסטער פינעווער, אין טעאריע איז דא זייער אסאך וועגן, שיטות, איידיעס, אבער אין ארדער צו זיין מער עפישענט, און דיינע כוחות זאלן טאקע קענען ברענגען א נוצן פאר די וועלט, איז גוט זיך דורכצושמועסן מיט אנדערע מענטשן וועם דו טראסט, זיי זאלן דיר העלפן קלארשטעלן וועלכע פון די איידיעס זענען פראקטיש און וועלכע נישט. נאך א פאינט צו געדענקען, און דאס איז באמת רעלעווענט פאר יעדן, גיי ארויס פון דיין קאמפארט זאון, אפילו דו האסט עס נאכנישט ארויס, יו דאונט פיל לייק דואינג איט, גיי טו, נעם עקשן, דאס וועט דיר געבן אסאך קאנפידענס, דו וועסט זען אז צום סוף וועסטו פילן זייער גוט דערפון, און טריי צו זיין אפן מיט דיינע פילינגס מיסטער פינעווער, האב נישט מורא צו קוקן אויף פילינגס, און אפשר אפילו שערן דיינע פילינגס מיט אנדערע, נישט אלעס אויף די וועלט געשענט אין מח. ס'איז זייער העלטי צו זיין אפן מיט אלע חלקים פון א מענטש, און איך גלייב מיסטער פינעווער אז דו העסט אליין מאכן אסאך מער ריסערטש אויף דעם סאבדזשעקט וויפיל איך קען דיר געבן, סאו איך ווינטש דיר נאר אסאך סוקסעס און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס דו טראכסט און אלעס וואס דו טוסט. יישר כח פארן מיטהאלטן, פארן שערן מיט דיינע חברים און פארן זיין א פארט פון די קאמפוס קאמיוניטי. דאס איז שמואל שטערן פון קאמפוס, צום ווידערזען אינעם קומענדיגן קאמפוס פאדקעסט אם ירצה השם.